משיחת התוועדות שמחת בית השואבה תשי"ח. וואס בכלל איז דאך משה ואהרן, זאגט דאך די גמרא אין כריתות אז זיי זיינען שקולין, וואס דערפאר שטייט זיך אמאל הוא אהרן ומשה און אמאל שטייט הוא משה ואהרן. דער חילוק בעבודתם איז געווען אז ביי א משה'ס עבודה איז ער געווען בדרך מלמעלה למטה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה צו אלע אידן, וואס דאס איז אויך עניינים וואס ער האט מקבל געווען השפעות מלמעלה און האט עס געגעבן דא למטה, וואס דערפאר איז דאס אויך אזוי א געווען אין עניינים גשמיים, איז אויך פריער דורך אים געווען דער מן. און דערנאך זאגט דאך די גמרא ואכחיד שלשת הרועים ביום אחד, אז פריער איז די ענני הכבוד געווען בזכות אהרן און די מים בזכות מרים בארה של מרים, און דערנאך איז כולם חזרו בזכות משה, אז דורך משה איז אויך געווען די אלע צרכים גשמיים של כל בני ישראל האט ער דאס ממשיך געווען און בשעת ער נמשך דורך א אידן,

און אזוי איז אויך דער מים פון בארה של מרים איז זיך א ענין וואס דאס האט געבראכט רפואה וטהרה און ס'האט א דין פון א מעיין ווי ער זאגט אין מדרש וואס דאס איז זיך דער ענין פון א מעיין איז זיך פון מים חיים וואס אין לעבעדיג ניט נאר אז ס'ניט שייך איז אין דערויף קיין ענין פון היפך החיות. און אזוי איז אויך אין די ענני הכבוד איז ער געווען וואס היו הורגין נחשים ועקרבים ומיישרים ההרים והגבעות אז אפילו אין גשמיות האבן זיי געמאכט אז זאל זיין א דרך ישרה וואס מען זאל גיין אין ארץ אשר עיני השם אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה גיין צו עניינים פון אלוקות און אראפגענומען אלע מניעות ועיכובים אפילו די וואס זיי זענען מצד טבעו של עולם עניינו של אהרן איז געווען אין א פארקערטע תנועה מלמטה למעלה וואס דערפאר איז זיך בהעלותך את הנרות שטייט זיך אז דאס איז געווען עבודתו של אהרן ושלך גדולה משלהם אז זיין עיקר עבודה איז געווען אז ער זאל אנצינדן די נרות וואס אויף דערויף זאגט ער דאך ראיתי מנורת זהב כולה דאס גייט אויף עם ישראל און אהרן איז דאס דער וואס ער דארף זיי אנצינדן און אין אן אופן פון בהעלותך שתהא שלהבת עולה מאליה וואס דערפאר זאגט מען דאך אז וואס איז געווען מידותו של אהרן אז ס'איז געווען מקרבן לתורה ער האט נישט גענומען די תורה נישט מקבל תורה מסיני ומסרה. לכל ישראל נאר ער האט געהויבן אידן צו דער תורה מיט דרך מלמטה למעלה וואס דאס איז אויך וואס אין זהר ווערט משה אנגערופן בשם שושבינא דמלכא און אהרן בשם שושבינא דמטרוניתא וואס דאס גייט אויפן. וואס בכללות איז דאס די שני עבודות וואס איז דא ביי א אידן מיט זיך און מיטן זולת אז מען דארף טון ביידע זאכן, מען דארף אים איבערגעבן די אלע עניינים פון תורה און מצוותיה, ניט רעכענענדיג זיך צי ער קען שוין אלץ מקיים זיין, צי דערוויילע וועט ער דאס הערן אף על פי וואס ער וועט אנהייבן מקיים זיין לאחר זמן, און עבודתו של אהרן'ען איז. און עבודת די עבודה שניה וואס דאס אין דעם אופן פון אהרן'ען אויף מזכך זיין און מברר זיין את הגוף ונפש הבהמית הייבן דאס מחומריותו און אפילו מגשמיותו און אויף דערויף זאגט מען אז שניהם שקולים אז אמאל איז הוא אהרן ומשה און אמאל איז הוא משה ואהרן אז צוגייענדיג צו זיך אדער צוגייענדיג צו א צווייטן אידן איז דא זמנים און זמנים שונים, אמאל קען מען מיט אים מערער אויפטון נישט דורך זאגן אים וועגן זיכוך הגוף נאר דורך משפיע זיין אויף אים פון אור תורה מיט די עניינים פון תורה, און אמאל קען מען אויף אים מערער משפיע זיין אנהייבנדיג פון הוא אהרן ומשה דורך רעדנדיג מיט אים וועגן ווי אזוי מען דארף זיין אפגעווארטעט פון עניינים חומריים און ווי אזוי מען דארף מזכך זיין די עניינים גשמיים, און פון ביידע זאכן צוזאמען שטעלט זיך צוזאמען דער רועה אחד לישראל. וואס דאס וואס דערפאר איז שטייט אמאל אז אהרן און משה אין קבלה איז דאס דער זעלבער ענין, דערפאר וואס פון די תרי פלגי גופא שטעלט זיך צוזאמען א גוף שלם, אז זיי מאכן די חתונה צווישן אידן מיטן אייבערשטן וואס דאס איז דאך די עבודה פון שושבינים.

וואס דאס איז אויך א הוראה אין עבודה אז כללות העבודה און תחילת הגישה בכל הזמנים ובכל האנשים איז דאס דורך דערויף וואס מ'איז משפיע אויף זיי אין א שופי אור וואס דאס איז דוחה דעם חשך און מאכט דערנאך לייכטער די עבודה אין זיכו אין בירור וזיכוך הגוף. וואס דאס איז אויך דער סדר דער דרך פון חסידות אז מען גייט זיך מיט הפצת המעיינות חוצה מען קומט צו גיין צו אן ארט אדער צו א מענטשן וואס ער געפינט זיך אין חוצה מבחוץ לכל העניינים פון תורה ומצוות און אהינצו ברענגט מען אים די מעיין ניט נאָר ווי דאָס איז אָגעריסן פון מקור, נאָר ווי דאָס איז לעבעדיק פאַרבונדן מיט אלקים חיים, במילא איז דאָס מים חיים, און מען ברענגט די מעיין אין דעם חוצה אַריין אַז מען דערציילט אים גלייך וועגן גדלות הבורא וכל הענינים וואָס זיי זיינען דאָ אין דעם אור פון תורה און אין דעם מאור פון תורה,